שלום וברכה, היינט גייען מיר רעדן וועגן לענדער, בעסער גערעדט, מיר גיימיר רעדן וועגן די צאל לענדער, וויפיל לענדער ס'איז דא אויף די וועלט. וועט איר דיך אוודאי פרעגן למאי נפקא מינה, ווי קלאפט אויס א חילוק וויפיל לענדער צו ס'איז דא הונדערט אדער פינף הונדערט, און די תירוץ אז ס'איז טאקע נישט קיין נפקא מינה, ס'איז בהחלט נישט קיין חילוק און ס'מאכט נישט קיין נפקא מינה אין ערגעץ, נאר פארוואס נישט? איז לאמיר צוגיין צום ענין. די יונייטעד נעישאנס, דאס איז אן אינטערנאציאנאלע ארגאניזאציע, פעלקער פאראיין, אזוי וואלט מען עס איבערגעטייטשט אין אידיש, איז אן אינטערנאציאנאלע ארגאניזאציע וואו לענדער שיקן רעפרעזענטעטיווס, לענדער שיקן זייערע רעפרעזענטאנטן אז זיי זאלן פארשטעלן דאס לאנד אין די דאזיגע קערפערשאפט. יונייטעד נעישאנס איז אן ארגאניזאציע וואס איז געגרינדעט געווארן נאך די צווייטע וועלט מלחמה, אייגנטליך איז עס באמת געווען א גלגול פון א פריערדיגע אזא מין באשעפעניש וואס האט געהייסן די ליג אוו נעישאנס וואס איז באשאפן געווארן נאך די ערשטע וועלט מלחמה, די ציל פון ביידע איז געווען די זעלבע, נאר די ליג אוו נעישאנס האט נישט געארבעט האט מען פרובירט נאכאמאל מיט א נייעם נאמען א נייע ארגאניזאציע און א נייעם פנים, און די עיקר ציל דערמיט איז געווען מיט די יונייטעד נעישאנס ווי מיט די ליג אוו נעישאנס אז לענדער זאלן סיי קאלאבארירן, צוזאם ארבעטן אויף פארשידענע זאכן, פארשידענע עניינים וואס איז נוגע פאר די גאנצע וועלט, אדער פאר מער ווי איין לאנד, און אויכעט און בעיקר צו שליכטן סכסוכים דיפלאמאטיש ביים פארהאנדלונגס טיש. אלע לענדער, אזוי קען מען עס אנקוקן אין א וועג, די יונייטעד נעישאנס איז א ריזיגע בנין, די צענטער דערפון, די הויפטקווארטיר געפונט זיך אין ניו יארק, ניו יארק רבתי, אין מענהעטן, דאס איז די הויפט געביידע פון די יו ען, די יו ען האט נאך ארגאניזאציעס נאך קערפערשאפטן וואס באלאנגען צו איר און יענע אפטיילונגען געפונען זיך אין אנדערע לענדער אבער די צענטער דע- פון די יונייטעד נעישאנס איז אין ניו יארק אין מאנהעטן איז די נקודה איז אז אלע לענדער זיצן דארטן אינאיינעם מען געפונט זיך אין איין בנין מען זיצט ביי איין טיש טאמער מאכן זיך סכסוכים ס'מאכן זיך דיפערענצן, מיינונגס פארשידנהייטן אדער מחלוקות, זאל מען זיך אוועק זעצן ביים טיש און פארהאנדלען און עס אויסארבעטן, כדי ס'זאל נישט צוקומען צו קיין מיליטערישע קאנפליקט. איז די יו ען, די יונייטעד נעישאנס פארמאגט הונדערט דרײַ און נײַנציק מיטגלידערס, דאס הייסט אזויפיל לענדער זענען פארטראטן אין די יו ען, און דאס איז די נידריגסטע ציפער פון וויפיל לענדער ס'איז דא וואס מ'קען באקומען, הונדערט דרײַ און נײַנציק. דאכט זיך קיינער זאגט נישט ווייניגער ווי דעם, יש אומרים אז ס'איז דא מער ווי דעם אבער ווייניגער זיכער נישט. יעצט די יו ען האט טאקע הונדערט דרײַ און נײַנציק לענדער, הונדערט דרײַ און נײַנציק סטעיטס וואס זענען דארטן פארטרעטן, אבער ס'זענען דא נאך צוויי וואס זענען פארטרעטן, זיי האבן א רעפרעזענט רעפרעזענטאנץ אין די יו ען אבער זענען נישט קיין מיטגלידער אין די, זיי הייסן נישט קיין לענדער מיטגלידער, און די צוויי זענען די וואטיקאן און פאלאסטינע. יעצט די וואטיקאן איז פיצל, מורא'דיג קליין, אבער למעשה איז עס א לאנד, דאס הייסט ס'איז א לאנד, ס'האט יעדן סטאנדארט אין אלע פרטים, יעדע זאך וואס דעפיינט א לאנד, וואס דעפינירט א לאנד, כמעט יעדע זאך בעסער געזאגט, האט די וואטיקאן, און די גאנצע וועלט אנערקענט עס אלס אן אומאפהענגיגע לאנד פאר זיך, הגם ס'איז מורא'דיג א מאדנע געשיכטע מיט די וואטיקאן, די וואטיקאן געפינט זיך ווי מען ווייסט אין רוים, ס'איז א גאר קליינע שטח אין רוים, דארטן געפינט זיך די צענטער פון די קאטוילישע קירכע, און די וואטיקאן געאגראפיש גערעדט איז בעצם א לאנד וואס געפינט זיך אין א שטאט וואס געפינט זיך אין א לאנד, יא, די וואטיקאן געפינט זיך אין רוים, וואס איז א שטאט אין איטאליע וואס איז א לאנד. למעשה איז עס אזוי, די וואטיקאן איז א זעלבסטשטענדיגע לאנד פאר זיך, פאר כמעט יעדע זאך, פאר כמעט יעדע נקודה וואס איז נוגע פאר א לאנד. די וואטיקאן ווי געזאגט איז גאר קליין, און מען וואלט געקענט עס נאנטער צו פארגלייכן צו א קליינע דערפל ערגעץ ווי, ווי א לאנד. מען רעדט פון א שטח וואס איז גרויס בערך א פיפטל פון א מייל, און. פארמאגט א באפעלקערונג פון אַכט הונדערט מענטשן, און להבדיל אלף אלפי הבדלות, האמיר אין ראקלענד קאונטי נישט ווייט פון מאנסי איז דא א שטעטל, סקווער, סקווער, וואס איז ביים אנדערן עקסטרעם, סיי ס'איז די אנדערע זייט וועלט, און ס'איז ביים אנדערן עקסטרעם אין די ספעקטרום פון קדושה קעגן טומאה, מ'רעדט פון א שטעטל א חסידישע, פלאץ וואס איז אפגעזונדערט פון די וועלט ארום, און יענץ איז כמעט דאפלט אזוי גרויס ווי די וואטיקאן להבדיל. סקווער איז א בערך פוינט טערטי סעווען פון א מייל. שוין אפגערעדט פון באפעלקערונג, איז ס'געבט אונז אבער א שטיקל השגה ווי קליין די וואטיקאן איז, ס'איז אַכט און דרײַסיק מיליאן מאל קלענער ווי רוסלאנד. כל פנים, די וואטיקאן איז א לאנד, און די וואטיקאן. אזוי ווי די סטעיט אוו פאלעסטיין, די אזוי גערופענע לאנד פאלעסטינע, ווערן פארטרעטן אינעם יו ען, נישט אלס מיטגלידער, נאר א אנדערע טערם וואס די יו ען האט פאר דעם באשאפן, ס'הייסט נאן מעמבער אבזערווער סטעיטס. זיי זענען נישט קיין זענען סטעיטס, ס'הייסט זיי ווערן באטראכט דורך די יו ען ווי לענדער, אבער זענען נישט קיין מעמבערס, נאר וואס דען, זענען פערמענענט אבזערווערס. אין אנדערע ווערטער, דאס איז אזא מין וועג פון אנכאפן א מין מצב ווען א לאנד איז נישט קיין מיטגליד בתורת לאנד אין די יו-ען אבער זיי האבן א זיי נעמען א טייל די יו-ען האט זיי געגעבן רשות צו זיצן ביים טיש לאמיר עס אזוי באצייכענען צו זיצן ביים טיש האבן א דעה און מ'זאל זיך רעכענען אויכעט מיט זייער דעה איז די וואטיקאן איז נישט קיין מיטגליד אלס לאנד ס'איז א החלטה וואס די וואטיקאן האט געמאכט ווארשיינליך ווייל די וואטיקאן וויל קענען בלייבן נייטראל, זיי ווילן זיך נישט דארפן צופיל מישן אין אויסערליכע עניינים. די סיבה פארוואס די אזוי גערופענע סטעיט אוו פעלעסטיין איז נישט קיין מעמבער, נאר איז א פערמענענט נאן-מעמבער אבזערווער, איז א טעכנישע זאך. און די טעכנישע זאך איז אז כדי צו ווערן באשטעטיגט אלס א לאנד וואס וויל ווערן א מיטגליד אין די יו-ען, דארף אזא זאך דורכגיין אן אפשטימונג אין די יונייטעד נעישאנס סעקיוריטי קאונסיל. די יונייטעד נעישאנס סעקיוריטי קאונסיל באשטייט פון פֿופֿצן מיטגלידער, פינף פון די פֿופֿצן זענען קביעות'דיגע מיטגלידער, פערמענענט מעמבערס, און צען זענען נישט קביעות'דיג. נישט קביעות'דיג מיינט אז ס'גייט מיט א סייקל, א מחזור, יעדע צוויי יאר קומען אריין אנדערע, ס'איז דא צען לענדער וואס זענען פון די הונדערט דרײַ און נײַנציק מיטגליד לענדער וואס דינען אויף דעם אמט אלס מעמבערס פון די סעקיוריטי קאונסיל פאר צוויי יאר, נאכדעם קומען אנדערע, נאכדעם איז אבער דא פֿינף וואס זענען דארטן באופן קבוע אנגעהויבן פונעם ערשטן טאג און זיי בלייבן דארטן, די פֿינף פערמענענט מעמבערס וואס זענען, טשיינע, רוסלאנד, פראנקרייך, אמעריקע און ענגלאנד האבן דאס וואס מען רופט וויטא פאוער, דאס הייסט אז אפילו אן אפשטימונג אין די סעקיוריטי קאונסיל באקומט א רוב, קען סיי ווער פון די פינף עס וויטאוען, קען זאגן איך בין נישט מסכים און מען גייט נישט נאכן דעת הרוב, נאר די גאנצע זאך ווערט בטל. אפילו אויב פאלאסטינע זאל וועלן אריינגעבן א פארלאנג צו ווערן א מעמבער סטעיט, סאו ס'איז ווערן אנערקענט אלס א געהעריגע לאנד וואס איז א מיטגליד אין די יונייטעד נעישאנס, וועט עס דארפן דורכגיין אן אפשטימונג אין די סעקיוריטי קאונסיל, און אפילו דארטן זאלן זיי האבן א רוב, וועט יעדער איינער, פארשטייט יעדער איינער, אריינגערעכנט די פארשטייערס פון די פאלעסטינער אראבערס, אז אמעריקע וועט עס וויטאוען, און במילא האט עס נישט קיין שאנסן אפילו דורכצוגיין. איי וויאזוי האבן זיי יא באוויזן צו ווערן א נאן מעמבער אבזערווער, א נאן מעמבער אבזערווער סטעיט, איז די תירוץ ווייל יענע החלטה ווערט נישט געמאכט דורך די סעקיוריטי קאונסיל נאר ס'ווערט געמאכט דורך די דזשענערל אסעמבלי, די דזשענערל אסעמבלי איז זענען אלע הונדערט דרײַ און נײַנציק מיטגלידער סאו די אפשטימונג ווערט געברענגט פאר יעדן איינעם און דארטן איז נישט דא די ענין פון וויטא און מגייט נאך רוב איז אמעריקע האט בעצם נישט געוואלט אז די פאלעסטינער זאלן דערקלערט ווערן אפילו א נאן מעמבער אבזערווער סטעיט, אמעריקע איז נישט גרייט צו אנערקענען אין פאלעסטינע אלס א לאנד, אבער דארטן ווי געזאגט האט אמעריקע נישט קיין וויטא, אין די און די סטעיט אוו פעלעסטיין האט דעמאלטס באקומען אין די דזשענערל אסעמבלי א רוב במילא האבן זיי די פאזיציע דעם בענקל נאן מעמבער אבזערווער סטעיט יא באקומען, אגב אין יענע אפשטימונג האט די סטעיט אוו פעלעסטיין באקומען הונדערט אַכט און דרײַסיק שטימען וואס האבן געשטימט אויף יא, קעגן נײַן וואס האבן געשטימט אויף ניין, און זעקס און פֿערציק וואס האבן בכלל נישט אפגעגעבן קיין שטימע. ס'איז אויך א בחינה אין די יו ען, מען שווייגט. סאו האמיר שוין יעצט די שאלה, וויפיל לענדער איז דא? מ'האט געהאט הונדערט דרײַ און נײַנציק, מ'האלט שוין ביי הונדערט פֿיר און נײַנציק, די וואטיקאן. צו די סטעיט אוו פעלעסטיין איז באמת א לאנד אדער מענטשן שפילן הויז, איז א גרויסע שאלה. קיינער אין די וועלט, כמעט, עכ"פ, אנערקענט נישט פאלאסטינע אלס אן אומאפהענגיגע לאנד. ס'זענען דא אסאך, בעיקר אין יוראפ, מערב יוראפ מיינט עס, און די יו ען אליין, וואס וואלטן געוואלט, און זיי פארלאנגען, אז ס'זאל ווערן אזא מין זאך ווי א סטעיט אף פעלעסטיין. במציאות איז עס דערווייל נאכנישט קיין לאנד. זיי די פאלעסטינער אראבערס באטראכטן זיך ווי א לאנד, זיי רופן זיך פאלעסטינע, זיי האבן זיך געמאכט א פאן, און זיי האבן אויכעט, כפי ראות עיניהם, א געהעריגע זעלבסשטענדיגע לאנד וואס איז נאר אקופירט דורך א צווייטן דורך מדינת ישראל, אבער אין די וועלט איז עס נישט אנגענומען, ממילא ס'קען זיין אז ס'דא, כ'ווייס מ'וועט פרעגן איראן צו וועמען וויפיל לענדער איז דא, קען זיין זיי זאלן זאגן הונדערט פֿינף און נײַנציק און רעכענען די סטעיט אוו פאלעסטיין. אבער מצד השני איראן וועט מסתמא נישט אנערקענען אין מדינת ישראל, בלייבן מיר ווייטער ביי הונדערט פֿיר און נײַנציק. אקעי גיי מיר אוועק פון די יו ען און לאמיר גיין קיין וואשינגטאן די סי, די אמעריקאנע סטעיט דעפארטמענט אויף די ליסטע פון אנערקענטע לענדער וויפיל לענדער ס'איז דא אויף די וועלט טענה'ט אז ס'איז דא הונדערט פֿינף און נײַנציק. קודם זענען דא די הונדערט דרײַ און נײַנציק מעמבערס די מיטגלידערס פון די יונייטעד נעישאנס, נאכדעם איז דא וואטיקאן סיטי, ווי פריער דערמאנט, וואס איז אויכעט א לאנד, הגם נישט קיין מיטגליד אלץ לאנד בתורת לאנד אין די יו ען, און נאכדעם די הונדערט פֿינף און נײַנציקסטע איז די ריפאבליק אוו קאסעווא. קאסעווא איז א לענדל אין מזרח יוראפ וואס האט זיך אפגעריסן פון סערביע מיט א צוועלף יאר צוריק אין יאר צוויי טויזנט און אַכט און דערקלערט זעלבשטענדיגקייט סערביע און זיי רופן זיך די ריפאבליק אוו קאסעווא. סערביע, פון וועמען די קאסאווא האט זיך אפגעריסן, האט קיינמאל נישט אנערקענט, קיינמאל נישט מסכים געווען מיט דעם שריט, און זעט נאך אלץ, קוקט אן קאסאווא נאך אלץ ווי א פראווינץ פון סערביע. וואס זאגן אבער די אנדערע לענדער? ס'איז שנוי במחלוקת. ס'איז דא הונדערט לענדער איבער די וועלט וואס אנערקענען יא קאסאווא אלץ אן אומאפהענגיג זעלבסשטענדיג לאנד, אריינגערעכנט אמעריקע וואס האלט אויך אזוי. ס'זענען אבער דא לענדער וואס האלטן אנדערש. און די סיבה פארוואס קאסאווא איז נאך נישט קיין מעמבער, פארוואס איז נאך נישט קיין מיטגליד אין די יונייטעד נעישאנס, איז ווייל כדי צו ווערן א מיטגליד ווי פריער דערמאנט דארף דארף די זאך געברענגט ווערן פאר אן אפשטימונג פאר די סעקיוריטי קאונסיל, און אין די סעקיוריטי קאונסיל ווי פריער דערמאנט זענען דא די פינף פערמאנענטע מיטגלידער וואס האבן א וויטא רעכט, און די פינף מיטגלידער זענען צוטיילט מיט די מיינונג צו קאסאווא איז יא אן אומאפהענגיק לאנד אדער נישט. אמעריקע, ענגלאנד און פראנקרייך האלטן אז יא. רוסלאנד און טשיינע האלטן אז נישט. סאו אויב זאל קאסאווא וועלן אפליקירן אלס ווערן א מעמבער סטעיט, א מיטגליד לאנד אין די יו ען, וועט עס געדארפט געברענגט ווערן פאר די סעקיוריטי קאונסיל, אין די סעקיוריטי קאונסיל האבן טשיינע און רוסלאנד וואס קוקן נישט אן קאסאווא אלס א זעלבסשטענדיג לאנד, האבן א וויטא רעכט און זאלן עס וויטאוען. במילא איז קאסאווא דערווייל אז אין די אויגן פון די יו-ען נישט קיין לאנד, אין די אויגן פון צענדליגער אנדערע לענדער אויך נישט קיין לאנד, און אין די אויגן פון אמעריקע און צענדליגער אנדערע לענדער יא א לאנד. איז ווייסט מען לויט די אמעריקאנער סטעיט דעפארטמענט זענען דא הונדערט פֿינף און נײַנציק לענדער. זענען דא אבער אנדערע קוואלן, אנדערע מקורות, וואס געבן אן די צאל לענדער איבער די וועלט אויף הונדערט זעקס און נײַנציק. קודם זענען דא די הונדערט פֿינף און נײַנציק פון די אמעריקאנע סטעיט דעפארטמענט, די הונדערט זעקס און נײַנציקסטע איז טייוואן. יעצט, טייוואן איז א פארוויקלטע און קאמפליצירטע פרשה. לאמיר אנפאנגען מיט דעם. די יו-ען אנערקענט נישט טייוואן אלס א זעלבסשטענדיג לאנד. אין די אויגן פון די יונייטעד נעישאנס איז טייוואן א פראווינץ פון טשיינע. אין די אויגן פון טשיינע איז אויכעט טייוואן א פראווינץ פון טשיינע פון זיך און נישט קיין זעלבסשטענדיגע לאנד. אבער פאר, לאמיר דא אונז האבן בקיצור דורך לויפן די סטארי וויאזוי וויאזוי מ'איז אנגעקומען צום יעצטיגן מצב מיט טשיינע און טייוואן, אבער פשוט צו געבן קודם א שמעק אלס בתורת הקדמה ווי קאמפליצירט די נושא איז, לאמיר דערמאנען, לאמיר אנווייזן אז די אפיציעלע נאמען פון טייוואן, אזוי ווי די וועלט רופט די פראווינץ, שטח, לאנד, שטיק ערד, אינזל, איז, ריפאבליק אוו טשיינא. דאס איז די אפיציעלע נאמען פון טייוואן. וואס איז די אפיציעלע נאמען פון די לאנד וואס אונז אלע רופט מיר טשיינא? יענץ הייסט די פיפלס ריפאבליק אוו טשיינא. סאו אויב וויל מען גיין מיט קיצור, אונז האב מיר דאך ליב קיצור, הייסן ביידע בעצם טשיינע. ס'איז דא א טשיינע או יש לומר טייוואן, נאכדעם איז דא טשיינע או יש לומר טשיינע, פיפל רעפובליק, פיפלס רעפובליק אוו טשיינע. סאו לאמיר צוריק גיין, מיר גייען ממש בקיצור די היסטאריע פון טייוואן און טשיינע במשך בערך די לעצטע הונדערט און פינף און צוואנציג יאר, צו פארשטיין וויאזוי מ'איז אנגעקומען צום יעצטיגן מצב, סאו אונז גיימיר צוריק צו עיטין ניינטי פייוו, אַכצן הונדערט פֿינף און נײַנציק, יאפאן האט דעמאלטס אינוואדירט די אינזל פון טייוואן און צוגענומען פון טשיינע. טשיינע איז דעמאלטס אין עיטין ניינטי פייוו געווען א מאנארכיע, ס'הייסט אז ס'איז געווען דארטן א קעניג מיט א קעניגרייך, א מלוכה. אין ניינטין טוועלף, נײַנצן הונדערט צוועלף, ס'הייסט מיט בערך זיבעצן יאר נאכדעם וואס יאפאן האט אנעקסירט, צוגענומען, טייוואן פון טשיינע, איז די מלוכה אין טשיינע געפאלן, דאס איז געווען אין יאר נײַנצן הונדערט צוועלף, און ס'איז געגרינדעט געווארן א רעגירונג, און די רעגירונג איז אנגעפירט געווארן דורך דורך די נאציאנאליסטישע פארטיי, די נעשאנעליסטס, מיט א נײַן יאר שפעטער אין נײַנצן הונדערט איין און צוואַנציק, האט זיך געגרינדעט אין טשיינע די קאמוניסטישע פארטיי. איז געווען יעצט אין טשיינע צוויי עיקר פארטייען די נאציאנאליסטן און די קאמוניסטן. אין ניינטין טווענטי סעווען, נײַנצן הונדערט זיבן און צוואַנציק, האט אויסגעבראכן א קריג, א בירגער קריג, א סיוויל וואר, אין טשיינע צווישן די נאציאנאליסטן און די קאמוניסטן. יאפאן האט אויסגענוצט דעם מצב ווען טשיינע בכלל איז יעצט אפגעשוואכט, די יעצטיגע רעפאבליק אוו טשיינע שוין איז אפגעשוואכט צוליב די בירגער קריג וואס האט דארטן געפלאקערט, און יאפאן האט אינוואדירט טשיינע, דאס איז געווען אין ניינטין טערטי וואן, נײַנצן הונדערט איין און דרײַסיק. און ווי ווייטער די בירגער קריג האט געפלאקערט אלץ מער האט יאפאן זיך געפילט זיכער אריינצושפאצירן אין טשיינע און. איינעמען מער שטחים, און אין ניינטין טערטי סעווען, נײַנצן הונדערט זיבן און דרײַסיק, איז יאפאן אנגעקומען ביז די הויפטשטאט בעיזשינג, און יענץ אויכעט איינגענומען. דעמאלטס האבן די צדדים, די נאציאנאליסטן און די קאמוניסטן אין טשיינע, געמוזט צייטווייליג אפשטעלן די קריגערייען, כדי זיך צו פאראייניגן און קענען פארטיידיגן דאס לאנד וואס זיי האבן געהאלטן ממש ביים שוועל פון פארלירן, פון אינגאנצן פארלירן דאס לאנד צו יאפאן. א קורצע צייט דערויף האט אויסגעבראכן די צווייטע וועלט מלחמה, און אין נײַנצן הונדערט איין און פֿערציק אין Nineteen Forty One האט יאפאן באמבארדירט די אמעריקאנער האפן פון פערל הארבער, די מיליטערישע באזע פון פערל הארבער, און דעמאלטס איז אמעריקע אריינגעשלעפט געווארן אין די צווייטע וועלט מלחמה, און ביים סוף, אין סעפטעמבער פון Nineteen Forty Five, נײַנצן הונדערט פֿינף און פֿערציק, איז יאפאן געווען געצוואונגען צו זיך אונטערגעבן. איז איינע פון די תנאים וואס אמעריקע דעמאלטס געשטעלט פאר יאפאן איז געווען אז יעדע שטיק לאנד, אלע טעריטאריעס וואס זי האט פארכאפט במשך די לעצטע יארן מיט כח, מוז צוריק אפגעגעבן ווערן. יאפאן האט נישט געהאט קיין ברירה און זיי האבן מסכים געווען. יעצט איינע פון די שטחים וואס יאפאן האט געהאט צוגענומען מיט כח אין די תקופה פריער איז געווען טייוואן. און יעצט נאכן איינגיין אויף די תנאים. וואס אמעריקע האט איר געשטעלט, איז טייוואן צוריק איבערגעגעבן געווארן פאר די ריפאבליק אוו טשיינע. סאו פאר סאו גוד, אלעס איז פיין און וואויל. יעצט א קורצע צייט נאך די צווייטע וועלט מלחמה איז געגרינדעט געווארן די יונייטעד נעישאנס, און די ריפאבליק אוו טשיינע איז געווען איינע פון די לענדער מיט וועלכע אדער וועלכע האבן געגרינדעט די יו ען. יעצט א קורצע צייט נאכדעם וואס די יו ען איז געגרינדעט געווארן, האט די ציווילע קריג אין טשיינע צוריק אויפגעפלאקערט, דאס איז געווען די זעלבע מלחמה ווי פריער צווישן די נאציאנאליסטן און די קאמוניסטן, אבער אין ניינטין פֿאַרטי נײַן, אין נײַנצן הונדערט נײַן און פֿערציק האבן די קאמוניסטן באוויזן צו באקומען דעם אויבערהאנט, און זיי האבן גענומען, פארכאפט קאנטראל פון די רעגירונג, פון די פירערשאפט פון לאנד, יעצט די צד שכנגד, די נאציאנאליסטן, זיי זענען געווען געצווינגען צו אנטלויפן פון טשיינע, אבער זיי זענען בעצם נישט אנטלאפן פון טשיינע, נאר זיי זענען אנטלאפן צו אן אנדערע פראווינץ, צו די אינזל פון טייוואן. און דא האט זיך די ציווילע קריג אין טשיינע אפגעשטעלט. די מציאות איז געווען, די קאמוניסטן האבן קאנטראלירט רוב פון טשיינע, דאס הייסט דאס גאנצע לאנד חוץ דעם אינזל פון יאפאן וואו די נאציאנאליסטן האבן זיך באפעסטיגט, און די קאמוניסטן האבן דעמאלטס געגרינדעט, נישט געגרינדעט א נייע לאנד, זיי האבן געגעבן א נאמען פאר דעם, פאר דעם לאנד, פאר טשיינע האבן זיי געגעבן א נייעם נאמען, פיפלס רעפובליק אוו טשיינע. דאס איז געווען בעצם די קאמוניסטישע פארטיי וואס האט יעצט קאנטראלירט דאס לאנד. פון אינדרויסן האט מען זיך אבער געזען מיט א קאמפליצירטן מצב, אן אינטערעסאנטע סיטואציע אז ס'איז דא צוויי גרופעס פון מענטשן, צוויי פארטייען, ביידע טענה'ן אז זיי זענען די לעגיטימע פירערס פון טשיינע, און ביידע זאגן אויכעט אז די חלק לאנד, די חלק פון די גאנצע טשיינע וואס נעמט אריין מעינלענד טשיינע וויאזוי מען רופט עס, און דעם אינזל פון יאפאן, ביידע זענען א חלק פון איין גרויסע לאנד און ער איז דער בעל הבית, און די צד שכנגד דארף פון דא ארויסגעשטופט ווערן, האט מען געהאט אזא מין היכי תמצא אז די קאמוניסטן זיצן אין בעיזשינג און טענה'ן אז די גאנצע לאנד איז איין לאנד און ס'הייסט די פיפלס רעפאבליק אוו טשיינע וואס דאס נעמט אויכעט אריין טייוואן, און נאכדעם האט מען געהאט די נאציאנאליסטן וואס זענען געזיצן אין טייוואן און געטענה'ט אז דאס איז א חלק פון דעם גאנצן לאנד טשיינע וואס הייסט ריפאבליק אוו טשיינע וואס נעמט אויכעט אריין רוב פון דעם שטח פון לאנד, מעינלענד טשיינע, און די מענטשן וואס זיצן דארטן אין בעיזשינג זענען דארטן שלא כדין און מען דארף זיי פון דארטן ארויסשטויסן. די מצב איז אזוי געבליבן פאר צענדליגע יארן אז די טשיינע, די לאנד טשיינע וואס אונז קענען מיר היינט אלס טשיינע, דאס הייסט נישט טייוואן, זיי זענען געווען וואס האבן פארטרעטן טשיינע אין די יו-ען. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, לאמיר אוועקלייגן אלע קאמפליצירטע פראזן אין א זייט, אז די מצב איז געווען און געבליבן אזוי ווי עס איז היינט, אז טשיינע, די קאמוניסטן וואס קאנטראלירן טשיינע, און וואס האבן געגעבן א נאמען פאר דעם לאנד די פיפלס רעפאבליק אוו טשיינע, זיי זענען געווען די וואס האבן רעפרעזענטירט אין די UN די רעפאבליק אוו טשיינע. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, ס'איז געבליבן אזוי ווי ס'איז געווען, אז טשיינע, די גרויסע, בעיקר, די עיקר חלק פון דעם לאנד, וואס איז פריער געווען קאנטראלירט דורך די נאציאנאליסטן, און שפעטער איז עס, איבערגענומען געווארן דורך די קאמוניסטן, די לאנד איז ווייטער געבליבן פארטראטן אין די יו ען אלס די זעלבע לאנד, נאר הגם די פירערשאפט אין יענע לאנד האט זיך געטוישט. אין נײַנצן זיבעציק א אין אין נײַנצן איין און זיבעציק האט די יו ען דזשענעראל אסעמבלי, דאס הייסט די יו ען אלע מיטגליד לענדער פון די יונייטעד נעישאנס האבן געשטימט אז מען זאל אויפטוישן, מען זאל ערזעצן, ביז יעצט איז געווען א לאנד די רעפאבליק אוו טשיינע, און יעצט גייען זיי, גייט די לאנד באקומען א נייעם נאמען, די פיפלס רעפאבליק אוו טשיינע. אין אנדערע ווערטער דאס איז געווען נאר אזא טעכנישע טויש. בפועל האט זיך גארנישט געטוישט אבער בפועל איז ביז יעצט אויכעט ווען מ'האט גערעדט אין די יו-ען פון טשיינע אדער פון די רעפאבליק אוו טשיינע האט מען געמיינט די קאמוניסטישע מעינלענד טשיינע. מען האט נאר געטוישט דעם נאמען אז שטאטס רעפובליק אוו טשיינע, ווערט יעצט די לאנד וועט דאס לאנד פון יעצט און ווייטער הייסן די פיפלס רעפובליק אוו טשיינע, ס'איז ווייטער געווען טשיינע, די קאמוניסטישע טשיינע, וואס איז גע, ווען מען האט גערעדט פון טשיינע אין די יו ען האט יעדער גערעדט פון די, פון די מעינלענד טשיינע, וואס די הויפטשטאט איז אין בעיזשינג, מען האט נאר געטוישט דעם נאמען אויף די נאמען וואס די קאמוניסטן האבן געגעבן פאר טשיינע, ס'הייסט די פיפלס רעפובליק אוו טשיינע. טייוואן האט פון דארטן און ווייטער אומאויפהערליך פרובירט צו אפליקירן פאר יו ען מעמבערשיפ אלץ די ריפאבליק אוו טשיינע. דער נאמען איז דאך יעצט געווארן עוועליבעל וויבאלד אין די יו ען איז נאר דא א פיפלס ריפאבליק אוו טשיינע. ריפאבליק אוו טשיינע איז א צווייטע זאך, קען ווערן א פרישע, איז א אנדערע לאנד און קען ווערן א מעמבער סטעיט. למעשה האבן זיי קיינמאל נישט מצליח געווען און יעצט גיימיר צוריק פריער אינעם שמועס ווען אז אז כדי צו ווערן באשטעטיגט אלס א מעמבער סטעיט דארף מען דארף מען דורכגיין אן אפשטימונג אין די סעקיוריטי קאונסיל און דארטן זיצט דאך טשיינע, די פיפלס רעפובליק אוו טשיינע, וואס האט א וויטא רעכט, און טשיינע האט טאקע כסדר וועטאאירט דעם פארלאנג. טייוואן האט אפילו פרובירט אין נײַנצן הונדערט איין און נײַנציק צו עפלייען פאר מעמבערשיפ מיט אן אנדערן נאמען, די רעפובליק אוו טייוואן, סא זיי האבן פארשטאנען אז טשיינע וועט נישט מוותר זיין אויף די טשיינע שבתוך רעפובליק אוו טשיינע, אבער האבן זיי פרובירט אלס די רעפובליק אוו טייוואן, אבער טשיינע האט אויך יענעם אפליקעישאן וועטאאירט און ס'איז קיינמאל נישט צושטאנד געקומען. למעשה איז טייוואן א לאנד? טייוואן האלט אז זיי זענען בעצם טשיינע, און מעינלענד טשיינע, מיטן הויפטשטאט בעיזשינג, איז א חלק פון זיי, פון די רעפובליק אוו טשיינע, וועמענס רעגירונג, וועמענס פירערשאפט איז סטאנציאנירט אין דעם שטח וואס מען רופט היינט טייוואן, איז טייוואן אבער אן אומאפהענגיגע זעלבסטשטענדיגע לאנד? טשיינע האלט אז ניין, טייוואן האלט אז יא. רוב רובן פון די גאנצע וועלט האט און האט קיינמאל נישט אפיציעל אנערקענט טייוואן אלס אן אומאפהענגיגע זעלבסטשטענדיגע לאנד, אבער די מציאות איז אז טייוואן האט אייגענע פאספארטן, אן אייגענע פרעזידענט, אן אייגענע גאווערמענט, אן אייגענע פארלאמענט, אן אייגענע מיליטער, זיי ווערן רעפרעזענטירט אין אנדערע אינטערנאציאנאלע ארגאניזאציעס אלס טייוואן, און נאך מער, טייוואן האט אפילו אירע אייגענע עמבעסיס אין אסאך אנדערע לענדער וואס אנערקענען, דאס איז די כינעזע. עמבעסי, און דא א גאס ארויף צו דאס, דאס איז די טייוואנעזער עמבעסי. מיט דעם אלעם, ס'הייסט, הגם ס'איז א פאקט אז טייוואן ווערט באטראכט דורך די וועלט ווי אן אומאפהענגיג לאנד פאר זיך, און שטילערהייט זאגט עס יעדער איינער, זאגט עס אבער קיינער נישט הויך, קיינער נישט אריינגערעכנט די פאראייניגטע שטאטן. פארוואס? ווייל קיינער וויל זיך נישט צורייסן מיט טשיינע, אכל פנים נישט איבער אזא זאך. איז ווייטער, ווען מ'קוקט אויף די ליסטע פון לענדער אויף די וועלט, איז טייוואן נישט דארטן, אבער שטילערהייט, קיינעם נישט דערציילן, צווישן אונז גערעדט, טייוואן איז א לאנד. אקעי, גיי מיר ווייטער צו נאך אזא מין ספק ספק ספיקא'דיגע היכי תמצא פון לאנד לענדער צו זענען עקסטרא אדער נישט. יא, איינער פון די לענדער אין די סעקיוריטי קאונסיל, איינער פון די קביעות'דיגע מיטגלידער, איז א לאנד וואס הייסט די יו קעי, די יונייטעד קינגדאם. ענגלאנד איז נישט קיין מעמבער אין די יונייטעד נעישאנס בכלל, אן אנדערע לאנד די יונייטעד קינגדאם איז יא. וואס איז די יונייטעד קינגדאם? די יונייטעד קינגדאם איז א לאנד וואס באשטייט פון פיר לענדער, באשטייט פון ענגלאנד, סקאטלאנד, וועילס און נארדערן איירלאנד. יעצט ווייטער, ס'איז דא א גאנצע היסטאריע וויאזוי מ'האט זיך געטראפן מיט אזא מין היכי תמצא פון א לאנד וואס באשטייט פון פיר אנדערע לענדער, אבער בעצם האט זיך עס אנגעהויבן מיט אפאר הונדערט יאר צוריק, אנפאנג פונעם אכצנטן יאר הונדערט, איז זענען געווען צוויי מלוכות, ס'איז געווען א מלוכה פון ענגלאנד, די ענגלישע מלוכה, און נאכדעם איז געווען די קינגדאם אוו סקאטלאנד, די סקאטישע מלוכה. די צוויי האבן זיך פאראייניגט און געגרינדעט א נייע אזא מין אזא מין יציר, א נייע בריאה וואס האט געהייסן די מלוכה פון גרעיט בריטען, די קינגדאם אוו גרעיט בריטען, און ס'איז געווארן איין פאראייניגטע מלוכה וואס האט כולל געווען אונטער זיך צוויי עקסטערע מלוכות. מיט א קארגע הונדערט יאר שפעטער, אין אנפאנג פונעם ניינצנטן יאר-הונדערט, איז געווען נאך אזא מלוכה, די קינגדאם אוו איירלענד, וואס האט מחליט געווען זיך אנצושליסן אין די קינגדאם אוו גרעיט בריטען, האבן מיר שוין דריי מלוכות, און לכבוד דעם האט זיך די נאמען געטוישט פון קינגדאם אוו גרעיט בריטען צו יונייטעד קינגדאם אוו גרעיט בריטען און איירלענד. שפעטער מיט א ווייטער מיט איבער הונדערט יאר שפעטער אין ניינטין טווענטי טו נײַנצן הונדערט און צוויי און צוואַנציק איז געווען א מלחמה איירלאנד האט זיך אפגעריסן פון די יו קעי פון די יונייטעד קינגדאם און נארדערן איירלענד א חלק פון דעם אינזל האט זיך אפגעריסן פון די אפגעריסענע איירלענד און ס'האט זיך צוריק צוגעטשעפעט צו די יו קעי און איז צוריק געווארן א חלק פון די יונייטעד קינגדאם אוו גרעיט בריטען וואס האט יעצט געהייסן גרעיט בריטען און נארדערן איירלענד די יונייטעד קינגדאם אוו גרעיט בריטען און נארדערן איירלענד און אזוי ס'איז געבליבן ביזן היינטיגן טאג. סאו צוריק צו אונז צו אונזער אישו דא מיט די לענדער און די נאמבער פון לענדער. איז זענען די פיר לענדער עקסטערע לענדער, אונז ווייסט מען למשל אז ענגלאנד איז א זעלבסשטענדיג לאנד, אונז ווייסט מיר אז אין די יו ען איז נישט דא קיין ענגלאנד נאר א יו קעי, און די יו קעי אינקלודעט די אנדערע לענדער, נארדערן איירלאנד, סקאטלאנד, וועילס און ענגלאנד, וואס איז די הלכה מיט די פיר לענדער, זענען זיי אומאפהענגיגע זעלבסשטענדיגע לענדער, זענען זיי פראווינצן פון די יו קעי? שווער אויף דעם צו ענטפערן. מיט געוויסע זאכן זענען די לענדער באמת אומאפהענגיג, מיט געוויסע זאכן זענען זיי א חלק פון די יו קעי, און ס'זענען דא באוועגונגען אין אלע פון די פלעצער, בעיקר אין סקאטלענד און נארדערן איירלענד, וואס ווילן זיך אפרייסן פון די יו קעי, אין אנדערע ווערטער, אז זיי זאלן נישט זיין קיין חלק מער פון די מלוכה און זיין פולשטענדיג אומאפהענגיג. דערווייל איז עס נאכנישט געשען, אבער לגבי צי זיי קענען פאררעכנט ווערן אלס עקסטערע לענדער אדער נישט, זייער שווער צו ענטפערן, ס'איז נישטא קיין קלארע תשובה אויף די שאלה. ס'איז אבער דא אן אפיציעלע ווארט פאר דעם, פאר אזא מין היכי תמצא, דאס הייסט קאנסטיטשוענט קאנטרי. און די UK איז נישט די איינציגסטע אזא היכי תמצא, ס'איז דא די נעדערלענדס. די נעדערלענדס איז אויכעט אזא מין מלוכה, ס'הייסט די קינגדאם אוו די נעדערלענדס. אויך באקאנט אין די וועלט אלס האלאנד, וואס האט אויכעט דריי ווייניג באקאנטע אזעלכע קוואזי סעמי לענדער וואס זענען קאנסטיטשוענט קאנטריס. ס'הייסט אז מיט געוויסע זאכן זענען זיי אומאפהענגיג און מיט געוויסע זאכן זענען זיי, נישט אונטערגעווארפן איז אפילו נישט די ריכטיגע ווארט דא, זענען זיי מער א חלק פון די קינגדאם אוו די נעדערלענדס. ס'הייסט ס'איז נישט אזוי ווי איין לאנד וואס קאנטראלירט א צווייט לאנד, עכ"פ טעכניש גערעדט איז עס נישט אזוי, ס'איז מער אז די אלע לענדער אינאיינעם זענען די גאנצע מלוכה. די מלוכה באשטייט פון האלאנד, די נעדערלענד אין אנדערע ווערטער און די אנדערע פאר פראווינצן, לענדער, שטעט וואס זענען א חלק פון איר. קאנסטיטשוענט קאנטרי איז נאר א שיינע ווארט, ס'איז א אפיציעלע וועג פון באצייכענען, פון געבן א קלעב ארויף א לעיבל אויף א מציאות וואס ווען מען קוקט עס אן פון א פערספעקטיוו פון לאנד אדער נישט לאנד איז עס נישט אראפצושלינגען און נישט אויסצושפייען, האט מען פארדעם באשאפן א נייע מין ווארט, א נייע טערם. קאנסטיטשוענט קאנטרי, און די צוויי זענען נישט די איינציגסטע אגב ס'דא נאך אזא נאך אפאר אזעלכע היכי תמצא'ס ס'דא למשל דענמארק וואס איז אויכעט אפיציעל א מלוכה די מלוכה פון דענמארק די קינגדאם אוו דענמארק וואס האט אויכעט נאך אפאר לענדער נאך צוויי לענדער וואס זענען א חלק פון די דענישע מלוכה די באקאנטערע פון די פאר איז גרינלאנד וואס איז די וועלטס גרעסטע אינזל אגב. גרעסטע אינזל וואס איז נישט קיין קאנטינענט. אויסטראליע איז גרעסער אבער אויסטראליע איז א קאנטינענט פאר זיך. גרינלאנד איז די גרעסטע לאנד לאנד אינזל וואס איז נישט קיין קאנטינענט פאר זיך און דאס איז אויכעט א חלק פון דענמארק בתורת קאנסטיטשוענט קאנטרי. ס'איז די שאלה וואס איז גרינלאנד אן אומאפהענגיגע לאנד אדער נישט? כ'קען נישט דערויף ענטפערן. און אז מען קומט שוין און מען האלט מיר שוין דא, איז דא, לאמיר דערמאנען נאך איין אזא היכי תמצא פון לענדער וואס זענען פאראייניגט מיט געוויסע זאכן, און בעצם זענען זיי אבער יא זעלבסטשטענדיגע לענדער, און די טערם, די ווארט, די טעכנישע ווארט וואס מען נוצט פאר דעם איז פרי אסאסיעשאן. פרי אסאסיעשאן מיינט אז לענדער זענען געבינדן צווישן זיך אויף א יסודות'דיגן אופן וואס מאכט זיי מיט געוויסע זאכן כאילו זיי וואלטן געווען איין לאנד, אבער למעשה איז שווער אנצוכאפן גענוי ווי, און דאס פארשטייט זיך אליין איז דאך נישט פשוט גערעדט, אבער דאס איז די קאמפליצירטע היכי תמצא פון דעם, דאס איז די קאמפליצירטע דעפינישן בעסער געזאגט פון די ווארט. למשל איז דא דריי לענדער אויף די וועלט, איינס הייסט די מארשאל איילנדס, מיקראנעזיע און פאלאו. דאס זענען דריי לענדער וואס זענען אין א פרי אסאסיעישאן מיט די יונייטעד סטעיטס, מיט אמעריקע. יעצט די דריי לענדער זענען גענצליך זעלבסשטענדיג און זיי האבן זייער אייגענע אלעס, און זיי האבן אפילו זייערע אייגענע פארטרעטערשאפט אין די יונייטעד נעישאנס. אבער ס'זענען דא געוויסע זאכן וואס לגבי דעם האבן זיי, זענען זיי, זענען פאראייניגט מיט אמעריקע, לאמיר זאגן אז א בירגער פון מיקראנעזיע קען קומען קיין אמעריקע אן קיין וויזע. יעצט בעצם קען מען דאך מאכן סתם אזוי אזא מין אפמאך, לאמיר זאגן אמעריקע מאכט א דיעל מיט ענגלאנד, צו טאקע מיט מיקראנעזיע, אז איינער קומט פון מיר צו דיר, דארף ער נישט קיין וויזע, און זיי בלייבן ווייטער געהעריג אפגעטיילט מיט אלע עניינים און לכל הדעות. אבער די מציאות איז אז די ענין מיט די וויזע איז נישט קיין עקסטרע דירעקטע אפמאך וואס אמעריקע האט מיט מיקראנעזיע, נאר ס'איז א תוצאה פונעם פאקט אז זיי זענען אין פרי אסאסיעישאן מיט אמעריקע. ס'נאר פשוט א דוגמא פון די קלייניגקייטן ווי דאס מאכט אויס. עימיצער וואס וואוינט אין מיקראנעזיע איז. א מיקראנעזישע בירגער איז נישט קיין אמעריקאנע בירגער און די זעלבע זאך פארקערט, נאר מען קען קומען פרילי, מען קען טרעוולען אן קיין פארמאליטעטן צווישן די צוויי לענדער, און ווי געזאגט ס'איז נישט קיין אפמאך כשלעצמו, נאר ס'איז א תוצאה פונעם פאקט אז זיי הייסן לענדער אין פרי אסאסיעשאן מיט אמעריקע, דאס הייסט אמעריקע, די מארשאל אייעלנדס, מיקראנעזיע און פאלאו זענען אין פרי אסאסיעשאן איינער מיטן אנדערן, זענען פאראייניגט. די יונייטעד איך ווייס נישט וואס אויב איך ווייס נישט וואס לגבי איך ווייס אויך נישט וואס. אבער אפילו דאס דאס אליינס איז אויך נישט אזוי פשוט ווייל ניו זילאנד איז אויכעט אין א פרי אסאסיעשאן מיט צוויי אנדערע פיצעלע איילענד אינזל לענדלעך וואס האבן טאקע נישט קיין עקסטערע מעמבערשיפ אין די יו ען נאר זיי ווערן פארטרעטן דורך ניו זילאנד הגם זענען פאראייניגט אויפן זעלבן אופן דורך א פרי אסאסיעשאן. און יעצט אז מען קומט שוין אן דא אז אונז טרעפט מען זיך מיט א מצב אז געוויסע לענדער הייסן נישט עקסטערע לענדער, נאר הגם זיי זענען מיט זייער אסאך זאכן יא עקסטערע אומאפהענגיגע לענדער, נאר מ'רופט זיי נישט און מ'באטראכט זיי נישט אזוי וועגן געוויסע חלקים וואס א לאנד קומט מיט און זיי האבן נישט, הייבט זיך אן די שאלה ווייטער, אפשר זענען אלע איין און פופציג שטאטן פון די פאראייניגטע שטאטן זעלבסשטענדיגע לענדער? זענען טאקע פאראייניגט אונטער די פעדעראלע רעגירונג וואס זיצט אין וואשינגטאן די סי, אבער מצד השני, יעדע סטעיט האט אויכעט אן אייגענע רעגירונג, אן אייגענע ווערטשאפט, אן אייגענע פארלאמענט, ס'איז די סטעיט סטעיט סענעט, זיי האבן אויכעט זייערע אייגענע געזעצן. יא, זענען אבער זענען פאראייניגט אין די פאראייניגטע שטאטן אונטער די פעדעראלע רעגירונג, אבער ווי ווי צייכנט מען אן די ליניע, וואס מאכט א זאך זאל זיין אומאפהענגיג און וואס מאכט א זאך זאל זיין נישט זעלבסשטענדיג, זאל יא זיין א חלק פון א גרעסערע ענטיטי? די זעלבע זאך אויף א אנדערן אופן אביסל איז מיט די EU. די יוראפיען יוניאן באשטייט אויכעט פון צענדליגער לענדער וואס האבן זיך צוזאמגענומען אונטער איין פאן, אונטער איין פארלאמענט, אונטער איין וואלוטע, און נאך אסאך זאכן וואס פאראייניגט זיי אלע, הגם זענען בעצם זעלבסשטענדיגע לענדער. איז ווייטער די שאלה. נו פארוואס ווערן זיי נישט באטראכט אזוי ווי די יונייטעד סטעיטס? פארוואס זענען זיי זעלבסשטענדיגע לענדער? זיי זענען טאקע זעלבסשטענדיג מיט געוויסע זאכן, אבער מיט אנדערע זאכן זענען זיי אונטערגעווארפן, בעסער געזאגט צוזאמגעגאסן אין איין גרעסערע ענטיטי, אין איין גרעסערע זאך. סאו, וואס איז די אונטערשטע שורה? די אונטערשטע שורה איז אז מיר בלייבן מיר דארטן וואו מיר האבן געהאלטן בערך מיט א האלבע שעה צוריק. וויפיל לענדער זענען דא אויף די וועלט? נישטא דערויף קיין קלארע תירוץ, און ס'איז אויך נישטא קיין קלארע דעפינישן, ס'איז נישטא קיין קלארע פירוש רש"י אויף דעם ווארט לאנד, וואס איז טייטש א לאנד? לויט דעם גאנצן חשבון פון ביז יעצט, פון יא, נישט לענדער, האלבע לענדער וואס זענען אפשר יא און אפשר נישט אנגעשלאסן אדער צוזאמגעגאסן מיט א צווייט לאנד, האבן מיר פאר זיך די פאלגענדע ציפערן, הונדערט דרײַ און נײַנציק, הונדערט פֿיר און נײַנציק, הונדערט פֿינף און נײַנציק, הונדערט זעקס און נײַנציק, צוויי הונדערט און פֿיר, צוויי הונדערט און צוועלף, צוויי הונדערט און פֿערצן. דאס איז אלעס אויב מען רעכנט נישט די גאנצע פשעטל מיט די פאראייניגטע שטאטן און מיט די יוראפעישע פאראיין, נאר דעם גאנצן חשבון ביז אהין, מיט פרי אסאסיעישן, קאנסטיטשוענט קאנטריס, קינגדאמס, לענדער וואס זענען אפיציעל, אומאפיציעל אדער אומאפיציעל, אפיציעל זענען זיי יא אדער נישט זעלבסשטענדיגע לענדער, אדער לענדער וואס זענען זעלבסשטענדיג און נאר קיינער זאגט עס נישט הויעך און יעדער זאגט עס יא הויעך למעשה מיט פעולות און אזוי ווייטער. איין זאך וואס מען קען זיכער זאגן, אזוי ווי מיט זייער אסאך אנדערע ערשיינונגען און פענאמענען וואס אונז האמער אין די וועלט, אז א פאקט איז עפעס אויף וואס רוב מענטשן זענען מסכים, וואס רוב צו וואס רוב מענטשן זענען מסכים און אויף וואס קיינער וועט נישט געהעריג מחולק זיין. אבער אפילו מיט אזא משמעות האמער נאך אלץ נישט קיין תירוץ, יא, מ'האמער אסאך פארשמאלערט די ציפער פון מעגליכקייטן, ס'איז נישט מער ווי צווישן הונדערט דרײַ און נײַנציק ביז מסתמא צוויי הונדערט און פֿיר אדער צוויי הונדערט און צוועלף, אבער ס'איז נאך אלץ נישט דא, ס'דא האבן, ס'דא, מ'בלייבט מיר נאך אלץ מיט בערך צוואַנציק לענדער וואס זענען ממש תלויים ועומדים, אזעלכע בין השמשות לענדער, זענען האלב דא מיט איין פיס דא מיט איין פיס דארטן, און זייער גורל איז קיינמאל נישט געווארן געהעריג פאר'חתמ'עט, נעבעך.